הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ס' ו. יעצט האבן מיר נאך צען שורות אויף דף ס' ה, עמוד ב' אונטן. מען האלט אינמיטן רעדן פון שכירות רשות. שכירות רשות. אז דו וואוינסט צוזאמען מיט א גוי אין א חצר, און דו ווילסט טראגן שבת, דער גוי קען דיך נישט געבן קיין פת, קיין עירוב, און דער גוי קען נישט מבטל זיין זיין רשות, דארף מען דינגען פון אים זיין חלק. פארציילט די גמרא, ר' חנינא בר יוסף ור' חייא בר אבא מיט ר' אסי איקלעו לההוא פונדק זענען אנגעקומען צו אכסניא, דאתא נוכרי מרי דפונדק בשבתא, דאס אינמיטן שבת איז אנגעקומען דער גוי צוריק, פאר שבת, דער גוי איז נישט דארט געווען, זיי האבן זיך משתתף געווען מיט פת, קענען זיי טראגן, דער גוי קומט אן אינמיטן שבת, אמרי, האבן זיי געפרעגט מהו למיגר מיניה צו מען קען יעצט שבת דינגען פון אים די רשות, מען דארף באמערקן דא, שבת טאר מען נישט מאכן קיין מקח און ממכר. אבער די גאנצע שכירות רשות ביי עירוב דאס איז נישט קיין עכטע שכירות רשות, דאס איז א שכירות רשות צו קענען טראגן, דאס מעג מען טון שבת, זיין שאלה איז נאר געווען צו מען מעג דאס טון שבת צו ס'העלפט צו פונקט ווי עירוב, מען קען נישט אנהייבן א עירוב אינמיטן שבת, מען קען נישט צוזאמען נעמען פת אינמיטן שבת, ס'דארף זיין פאר בין השמשות, אבער ביטול רשות. קען מען יא מאכן אינמיטן שבת. ס'איז נאר מיין שאלה צו שכירות, צו זאג איך שוכר כמערב דמי, ס'האט א דין ווי א עירוב, איז מה מערב מבעוד יום, פונקט ווי צו ברומען שפעטער אויף דף סט אין די משנה, עירוב דארף זיין פאר שבת קומט אריין אף שוכר מבעוד יום, אזוי אויך שכירות רשות דארף זיין פאר כניסת השבת, או דילמא שוכר כמבטל רשות דמי, ס'איז פונקט ווי ביטול רשות, ס'האט שוין מער דומה צו ביטול רשות, מה מבטל רשות. אפילו בשבת, דאס וועלן מיר זעהן שפעטער אין די משנה, מען קען אינמיטן שבת מבטל זיין די רשות, איז אף שוכר אפילו בשבת. און די דריי חכמים האבן זיך האבן זיך מחלק געווען. רבי חנינא האט זיך אנגערופן נשכור, יא, מען קען. רבי אסי האט זיך אנגערופן לא נשכור. רופט זיך אן רבי חייא בר אבא, לאמיר זיך פארלאזן אויף דעם זקן, נסמוך על דברי זקן אויף רבי חנינא בר יוסף, ונשכור. שפעטער האבן זיי געוואלט טאקע זעהן ווי דעם פסק'נט מען, אתו שיילו ליה לר' יוחנן, וואס האלט ר' יוחנן, וואס איז שכירות רשות דומה צו עירוב, אדער אדער צו ביטול רשות, אמר להם דף סו, יפה עשיתם ששכרתם, עטס האטס גוט געטוהן אז עטס האטס געדינגען דעם רשות אין שבת. איינער איז דא? תהו בה נהרדעי, די נהרדעי האבן זיך פארוואונדערט, ומי אמר רבי יוחנן הכי? רבי יוחנן האלט מען קען דינגען שכירות רשות פון א גוי אינמיטן שבת, והאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי, שכירות איז אזוי ווי עירובן. מאי לאו מיינסט נישט מיט צו זאגן שוכר כמערב מה מערב פונקט ווי עירובי חצרות דארף זיין מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום גמרא לא שוכר כמערב אויף אנדערע הלכות אויף לקולא לא זאגט די גמרא מה מערב אפילו בפחות משוה פרוטה ווען דו געסט פת דארפסטו נישט געבן א בילקעלע וואס א פרוטה אזוי אויך אף שוכר ווען דו מאכסט שכירות רשות פון א גוי בפחות משוה פרוטה.

ווער מעג געבן עירובן? דווקא דער בעל הבית? אדער דער שכירו אויך און דער לקיטו אויך? יא, איך מיין אז מען האט געהאט אויב מען האט מיטגעהאלטן די נעכטיגע די צוויי דפים צוריק. זאגט רש י, מה מערב אפילו שכירו ולקיטו דנכרי, אז א גוי וואוינט דא אין די חצר און א איד ארבעט פאר אים, ער איז א געדינגענער פאר אים, אדער א לקיטו, ער קלויבט פאר אים פירות, קען ער אויך משתתף זיין בפת. אם ישראל הוא, נותן עירובו ודיו, זאגט רש י, אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו דנכרי, אם נכרי, משכיר רשות אדונו לדיירי החצר. שטימט? אויב איז דא א גוי וואס איז פאר א שכירו פון א צווייטע נכרי, אדער א לקיטו פון א צווייטע נכרי, זאג איך אז וואס? און נאך א זאך איז דומה. א שוכר כמערב, מה מערב עירובי חצרות אויב איז דא פינף מענטשן וואס וואוינען דא חמשה ששרוין בחצר אחת. יא לאמיר זאגן זיי האבן זיך צוזאם גענומען שריה און יעצט ווילן זיי זיך משתתף זיין מיט א צווייטע חצר דארף נישט יעדער איז אחד מערב על ידי כולן איינער געט פת איז ווי שליחות פון אלע פינף לאמיר זאגן אונז האבן אונזער קעמפ מיט קעמפ אגודה לעבן אונזער קעמפ געווען איז אונז זעמער זיך משתתף נאכדעם קומט איינער

וואס איז געווען? דאמר שמואל, שמואל שטעלט אוועק דריי כללים, ווי העלפט ביטול רשות? כל מקום שאוסרין ומערבין, דעמאלטס מבטלין. האלא? א פלאץ וואס איינער טוט אסר'ן אויפן צווייטן, און מען קען אים מערב זיין, דעמאלטס העלפט ביטול רשות. אבער א פלאץ וואס איז מערבין ואין אוסרין, אדער אוסרין ואין מערבין, אין מבטלין. און ער גייט עס מסביר זיין, אלע דריי כללים. כל מקום שאוסרין ומערבין, וואס קומסטו מרבה זיין מבטלין? כגון שתי חצירות זו לפנים מזו. האלא? יא, דו האסט געהאט פאר דריי בלאט צוריק. דו האסט א אינעווענדיגסטע חצר וואס זיי דארפן דורכגיין, איין דרויסנדיגע חצר. קומט אויס זיי אסר'ן, זיי אסר'ן אויף דעם. און אויב זיי ווילן זיך ביידע משתתף זיין מיט פת, קענען זיי מאכן א עירוב צוזאמען. קענען די אינעווענדיגסטע מבטל זיין זייער, זייער, זייער רשות, זייער זכות דריסת רגל,

וועט מען באלד רעדן, יעצט רעדט מען א חצר וואס דארף דורכגיין א חצר. האסט א פיקטשער? א חצר דארף דורכגיין א חצר. קומט אויס אז די פנימיות טוט אסר'ן. עס איז נישט גענוג אז די אלע מענטשן וואס וואוינען אין די דרויסנדיגע חצר האבן זיך משתתף געווען שבת, ווייל זיי האבן א זכות דריסת הרגל. אויך קענען זיי מערב זיין. וועגן דעם קענען זיי מבטל זיין. אבער וואס טוט זיך מערבין ואין אוסרין? דעמאלטס העלפט נישט ביטול רשות, כגון שתי חצירות אז דו האסט צוויי חצירות ופתח אחד ביניהן אז דו האסט אזוי קוק דא דא די רשות הרבים יא יעדער האט א טיר ארויס און זיי האבן דא א טיר זיי אויב זיי ווילן קענען זיי מאכן א עירוב צוזאמען זיי קענען טראגן פון איין חצר צום צווייטן. אויב זיי ווילן נישט, מוזן זיי נישט, אבער קיינער אסר'ט נישט אויפן צווייטן. ווייל זיי האבן נישט קיין זכות דריסת הרגל דא און זכות, און זיי האבן אויך נישט קיין דריסת הרגל דא. זיי קענען פארמאכן די טיר, און מען קען דא טראגן מען קען דא טראגן. דעמאלטס העלפט נישט אז לאמיר זאגן שבת מאכן זיי אפ, זיי זענען מבטל זייער זכות פאר וועם? מען זאל קענען טראגן איינס צום צווייטן, דא העלפט נישט קיין ביטול רשות. שטימט? אוסרין ואין מבטלין ואין מערבין, ווי דא א מין זאך איינער טוט אסר'ן אויפן צווייטן און און ס'העלפט נישט קיין עירוב לכאורה, און דארט זאגט שמואל אין, דארט זאגט דארט זאגט שמואל אין מבטלין לכאורה לאתויי מאי, לאו מיינסטו נישט לאתויי נוכרי, א נוכרי וואס וואוינט אין א חצר מיט אפאר אידן איז די שני ישראלים אוסרין זה על זה, און זיי קענען נישט מאכן קיין עירוב ווייל ס'איז דא א נוכרי, און אויף דעם זאגט שמואל אז מען קען נישט מבטל זיין די רשות כדי צו קענען טראגן אינעם חצר, איז דאך לכאורה א סתירה צו רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז ביטול רשות העלפט יא ביי א נוכרי, איי וועסט מיר זאגן אז שמואל מיינט צו זאגן אז ביטול רשות העלפט נישט דווקא ואי דאתא מאתמול ווען דער גוי איז שוין אהיים געקומען נעכטן. פאר שבת, מה שאין כן אונזער מעשה איז דאך געווען אז ער איז אנגעקומען אינמיטן שבת, האבן זיי נישט קיין אנדערע עצה נאר ביטול, קען דאך אויך נישט זיין לוגר מאתמול, ער וואלט דאך ווען געקענט, ער וואלט דאך ווען געקענט פארדינגען זיין חלק רשות פון נעכטן, וואלטן זיי ווען געקענט מאכן א עירוב, דארף דאך נישט שמואל זאגן אוסרין ואין מערבין, אלא לאו. דף ס"ו עמוד ב', דאתא בשבתא, אז ס'רעדט זיך אז וואס? אז דער גוי, אזוי ווי אונזער מעשה וקתני, אוסרין, ואין מערבין, ואין מבטלין, שמע מינה זעה איך דאך פון דא אז וואס? אז די חכמים האבן נישט מתקן געווען מיקל צו זיין ביטול רשות אויף א פלאץ וואס מען האט נישט געקענט מאכן קיין עירוב נעכטן, איז עס א סתירה צו ר' יוחנן, אין דעם איז געווען תהי בה, וואס? דווקא וואס איז די פאל ווען עס איז אוסרין ואין מערבין. עס איז ביי א איד אוסרין ואין מערבין. לאמיר צוריק גיין צו די צו די וואס האט שמואל געזאגט פריער? שמואל'ס פאל אויב ס'איז דא א חצר לפנים מן החצר קען די אינעווענדיגסטע מענטשן מבטל זיין זייער זכות דריסת הרגל. אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט לא שמיע לי הא שמעתא, יעצט ווייס איך אז רב יוסף איז געווארן נישט געזונט, ער האט נישט גוט געפילט, פארגעסן זיין לערנען, און אביי האט אים אלץ אביי האט אים אלץ דערמאנט, יוסף האט זיך אנגערופן איך האב קיינמאל נישט געהערט דאס פון שמואל אז א חצר לפנים, אמר ליה אביי את אמרת ניהלן. דו האסט דאך עס אונז געזאגט, ואהא אמרת ניהלן, ווי האסטו אונז געזאגט? האסט אונז געזאגט דאמר שמואל, אין ביטול רשות, ביטול רשות העלפט נישט מחצר לחצר, ואין ביטול רשות בחורבה, ס'העלפט נישט קיין ביטול רשות צו קענען מטלטל זיין א בית וואס איז חרוב געווארן צווישן צוויי הייזער, ואמרת ניהלן האסט אונז געזאגט אויף דעם, ווען האט שמואל געזאגט אין ביטול רשות מחצר לחצר אלא בשתי חצרות ופתח אחד בינתיים אבל זו לפנים מזו אויב דארף איינער דורכגיין דעם צווייטן מתוך שאוסרין זה על זה וויבאלד די אינעווענדיגסטע טוען דיך אסר'ן איז מבטלן קענען זיי מבטל זיין רופט זיך אן ר' יוסף אנא אמינא משמיה דשמואל הכי איך האב אזוי געזאגט והאמר שמואל אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתינו. אונז קען מען גארנישט צולייגן און מתיר זיין מער וואס שטייט אין די לשון המשנה. און וואס שטייט בפירוש אין די משנה, דף סט, אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב, שטייט אנשי חצר בלשון יחיד, שטייט נישט אנשי חצירות ששכחו ולא עירבו, איז דאך משמע אז לעולם קען נישט א חצר מבטל זיין פאר א צווייטן, קען נישט? ביי א צווייטע חצר, זאגט רב יוסף פאר אביי, איך האב אזוי געזאגט, אז שמואל זאגט ווען א חצר איז לפנים מן החצר קען עס יא מבטל זיין, אמר ליה, ניין, ווייסט וואס האסט אונז געזאגט? דו האסט אונז געזאגט אז שמואל זאגט אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתינו, אהא אמרת לן, אסר'ט ש א אויף א צווייטע משנה, אז שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. יא, אז וואס? אז ווי איז מען מתיר צו מטלטל זיין? ווי איז מען מתיר צו אנפאנג מסכתא? געדענק נישט שייע. מבוי שגבוה למעלה מעשרים אמה, וואס מען געהאט געשמועסט, א מבוי מעג מען נאר טראגן אויב ס'איז דא א לחי, אדער א קורה. איז דא א גאנצע שאלה, אז א חצר וואס איז אפען צו א צו א רשות הרבים צו עס איז דווקא א מבוי דארט אז א מבוי לחצרות כחצר לבתים האסט אונז געזאגט אז מ'דארף מדייק זיין אז מ'קען נאר מטלטל זיין א מבוי וואס האט אין זיך חצרות וואס יעדע חצר האט בתים אבער אז ס'מיינט צו זאגן אז שמואל זאגט מ'קען נישט מקיל זיין מער ווי לשון המשנה אויף ביטול רשות אז אנשי חצר בלשון יחיד מ'נעמט עס אריין האלט שמואל אז וואס? ס'איז דא א סארט חצר וואס קען יא מבטל זיין פארן צווייטן חצר לאמיר נאכאמאל אביסל אריבער גיין גופא אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר ואין ביטול רשות בחורבה צווישן צוויי הייזער

קען נישט זיין אז די חכמים זאלן גיין מתקן זיין אז דורך ביטול רשות זאל עס זיין איין חצר, אבל א חורבה צווישן צוויי הייזער דתשמישתא חדא לתרוייהו אימא מודה ליה לר' יוחנן, אפשר וועט שמואל יא זאגן אז אפילו זיי אסר'ן נישט איינער אויפן צווייטן די צוויי בתים דורך די חורבה אבער אפשר ביידע נוצן זיך די חורבה. וכי איתמר בהא ווען דעם מחלוקת וואלט געווען נאר ביי חרבה וואלט איך געזאגט בהא קאמר רבי יוחנן, דא זאגט רבי יוחנן אז ביטול רשות העלפט ווייל די חרבה איז משמש פאר ביידע הייזער, אבל בהך אבער א חצר מיט א חצר וואלט איך געקענט זאגן מודה ליה לשמואל, ממילא צריכא. נאך א שטיקעלע גמרא, אמר אביי, הא דאמר שמואל אין ביטול רשות אז ביטול רשות העלפט נישט אז מען זאל קענען טראגן מחצר לחצר, לא אמרן אלא בשתי חצרות ופתח אחד ביניהן, אבער שתי חצרות זו לפנים מזו, מתוך שאוסרין מבטלין, יא? כ'הער נישט. שריי, וואס זאגסטו? ס'האב איך שוין געהאט דאס, נו. ס'האב איך געהאט אויבן בשם רבי יוסף, אז וואס? אז דו האסט א חצר, וואס דארף דורכגיין די צווייטע חצר, אויף אזא פאל וועל איך עס אסר'ן, זה על זה, און ס'איז מערבין, איז עס מבטלין. יא? רבא אמר ניין. אפילו שתי חצרות זו לפנים מזו, ס'דא פעמים, ס'דא פעלער וואס שמואל וועט האלטן מבטלין, ס'דא פאלן און פעמים וואס האלט אין מבטלין. כיצד? נתנו אויב זיי נעמען עירובן די עירוב וואס זיי האבן זיך צוזאמגענומען זיי לייגן עס בחיצונה אין איינע פון די הייזער אין די דרויסנדיגסטע חצר, און ושכח אחד איינער פון די הייזער האבן פארגעסן צו געבן בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב, דעמאלטס איז די הלכה שתיהן אסורות ביידע טארן נישט מטלטל זיין דעמאלטס העלפט נישט קיין ביטול רשות און אפילו זאלן נעמען זייער עירוב און לייגן דארטן עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב און זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב שתיהן זאג איך אסורות ס'העלפט נישט קיין ביטול רשות אבער

אבער ושכח מן החיצונה שכח ולא עירב איז פנימית מותרת די אינעווענדיגסטע כ'הער נישט יא אבער זיי האבן דאך געמאכט א עירוב זיי האבן אריינגעלא אבער זיי האבן זיי האבן אריינגעלייגט עירוב אינעווענדיג סאו זיי האבן א רשות צו וואקן דא אויכעט דארפן זיי מבטל זיין די רשות זיי האבן באקומען פון די עירוב פון אינעווענדיג. דאס זאגט רבא. ס'איז דא אמאל וואס שמואל האלט אז פעמים שוין מבטלין. ווען העלפט ווען איז שוין מבטלין? ווען זיי זענען מבטל וחיצונה אסורה.

נו, דעמאלטס פאר א רגע שטאטעלעך. לאמיר גיין ווייטער. און, און, אויפן צווייטן פאל, האי בר חיצ, לאמיר זאגן ווער האט פארגעסן? איינער פון די דרויסנדיגע האבן פארגעסן, האי בר חיצונה למאן ניבטיל, ליבטיל לבני חיצונה, איכא פנימית דאסרה עלייהו. ליבטיל לבני פנימית, אין ביטול רשות מחצר לחצר. דריטע פאל, נתנו עירובן בפנימית ושכח מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות. האי.

יא, כאטש דארף נישט מבטל זיין, און וחיצונה אסורה. אקעי, מארגן וועט מען זען די גמרא אביסל ארום פרעגן קשיות אויף דעם, און מ'וועט עס איבערגיין נאכאמאל קלארער מאכן דעם דף, ברוך השם האב איך זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא.